די שמחה מיט גרויס פרייד, הערן מיר אויס דיינע רייד. מיינע רייד זענען, אז אונז טוען מיר מודיע זיין פארן ציבור מיט גרויס שמחה, אז קען טאמפסאן איז דער נייער דיסטריקט אטוירני פאר ברוקלין, טשארלס היינס האט מען אים ארויסגעשטופט נאך איין און צוואַנציק יאר. יעצט, רש"י זאגט אזוי, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן, זאגט רש"י אזוי.

מוזט צוריק פארן האט ער אים געזאגט די קליפה איז מען נאר מבטל אז מ'זאגט די ביזט גארנישט די ביזט גארנישט די ביזט גארנישט און כ'האב נישט קיין מורא פאר דיר און דאס איז ביי מיר אריין געבאקן אין הארץ אונזער הייליגע רבי געווען א קדוש עליון האט איבער געלאזט א באנדע חיות נעבעך די רבי האט דאך געוויינט חסידים האט מען דאך מיר אין אין לאגער שוין פארברענט ס'איז נאר געבליבן דא אפאר חיות. פילאסאפי, סא סאטמאר האט געמיינט זיי האבן א בלאק וואוט, די ארוין אייראנייטס מיט די זלמנלייטס מיט די משוגענע חברה מענטשן האבן מיך געקאלט מ'האט געשטעלט צעטלעך אין גאנץ בארא פארק נחום ראזענבערג אויף איין זייט די אלע רבנים אויף די אנדערע זייט האב איך געזאגט אוי וועל איך לאכן א גוטס ווייל דארט שטייט אז די רבנים וועגן אראפ הע האב איך געזאגט עליונים למעלה ותחתונים למטה איך האב מסביר געווען פאר קען טאמפסאן פאר ער האט אנגעהויבן צו לויפן אויב די דארפסט האבן איין וואוט פון סאטמאר דעם זאלסטו נישט לויפן. ווייל טשארלס היינס איז שוין אן אלטער קארופטירטער חברה'מאן. כ'האב אמאל געזאגט פארן רעבן אז ליפא פרידמאן גנב'עט געלט. דער רעבע איז דאך געווען קלוג אייזן. זאגט ער, נו, פיין, וויפיל האט ער גנב'עט? רעבע, מיליאנען. זאגט ער, לאמיר דיר זאגן, ער האט דאך שוין אפגעגנב'עט זיין, זיינע טאשן זענען שוין פול. כ'וועל אים ארויסווארפן אריינשטעלן אן אנדערן העט ער דאך אנהייבן ווי ליפא פרידמאן האט אויסגעלאזט. סא, זאל שוין בלייבן ליפא. נישט אז איך האלט ער האט חלילה געגנב'עט, איך זאג נאר סתם וואס דער רעבע האט געזאגט. דער רעבע האט זיך געמוזט האנדלען מיט יעדע בהמה, חיה, עוף. מיט יעדן שרץ האט ער געמוזט האנדלען. געהאט א באנדע צאמגעלאפענע צעווילדעוועטע פערד. עניוועי, איז האב איך דעמאלטס אים געזאגט, און ברוך השם ער האט עס פארשטאנען, ער טאר נישט אנקומען צו סאטמאר. סאטמאר טאג האבן זיי אים יא וואוטן טאר נישט וואוטן און טטטטטט וואוט נישט, איך ברויך דיך נישט. כ'האב אים געזאגט איף יו ניד די דזשואיש וואוטס דאונט איווען טאלק טו מי. זאגט ער מיר איי דאונט ניד די דזשואיש וואוטס. עניוועי, ער האט טאקע נישט געברויכט די דזשואיש וואוטס. אהרן און זלמן לייב, געטס ענקער בעלעט פאר דעם דזשאו היינס. ס'איז געווען אין בארא פארק איז געווען ארויסגעשטעלט צעטלעך איבעראל איז געווען א פיקטשער פון דזשאו היינס מיט מונקאטשער רב יעצט כ'האב נישט קלאר ארויס ווייל איך קען נישט דעם מונקאטשער רב איך ווייס נישט ווער ער איז אפילו איך ווינדער מיך צו אן די בארד איז געווען מונקאטשער רב און מיט די לאנגע בארד איז געווען דזשאו היינס צו פארקערט דער מיט די לאנגע בארד איז מונקאטשער רב און אן די בארד איז דזשאו היינס. נו מונקאַטשער רבֿ, יעצט קענסטו אַרויסשטעלן אַז דו האָסט פֿאַרלוירן. ס'איז געווען איינער האָט אַמאָל געצאָלט געלט פֿאַר ווידעאָ, פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאָלאַר, נאָך ווען אונדז האָבן מיר נישט געוווּסט וואָס דאָס איז ווידעאָ, פֿאַר זײַן חתונה, געווען אַ גרויסער עושר. שפּעטער האָט זיך דער שידוך נישט אויסגעאַרבעט, נעבעך, און ער האָט זיך געגט. פֿרעג איך יענעם, וואָס טוסטו יעצט מיט דער פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאָלאַר ווידעאָ? זאָגט ער, איך שפּיל עס פֿאַרקערט. איך שפּיל עס ווי איך נעם צוריק דעם רינגל פֿונעם מיידל, פֿונעם ווײַבל. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעצט גייט שטעלטס ארויס צעטליך נחש דו האסט געהאט איין ביטערע מיסטעיק והנחש היה ערום מכל החי דאס איז געווען ענקער מיסטעיק נחש איז די גרעסטע טייטל וואס דו קענסט איינעם געבן ביי דן שטייט יהי דן נחש עלי אורח דער נחש קומט פון אונטן ער געבט א ביס און ויפל רוכבו אחור דער גאנצער רייטוואגן פאלט אראפ די אלע שטילע זאלסטו קיינמאל נישט טראסטן מ'האמיר געארבעט איבער א האלב יאר אראפצוברענגען טשארלס היינס אין אלע צייטונגען. עס ווייזט צו וועלכע שרייבערס אונז זעמיר אנגעקומען, שרייבערס וואס זייער ווארט איז אזוי ווי די ראק אוו דזשיבראלטער. און ווער האט עס אונז געגעבן אז אונז זאמיר קענען צוקומען צו דעם? סאקמער! דער בליטש! דער וואס האט געגאסן בליטש! דער זעלבער וואס האט כסדר באשריבן טשארלס היינס, דער זעלבער האט באשריבן מיין בליטש! סי ען ען האט באשריבן מיין בליטש! עטס האטס געטון די גרעסטע טובה וואס האטס אונז גערודפ'ט! מען האט גערודפ'ט רב אביש'ל אין סאטמאר, יעדן רב אביש'לס אייניקל האט אין ווילימסבורג א גרויסע שול, קיינער נישט געבליבן קיין טעקסי דרייווער, ווייל דער אייבישטער קוקט אלקים יבקש את הנרדף, בפרט נאך וואס אויף וואס וואסערע א דיסקרעפענסי האב איך מיט אונזער קאמיוניטי, אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, די קינדער זענען נישט אונזערע הפקר קינדער, סאו דא איז סאטמאר א מלך קשה און א עם קשה, גארנישט, דער אייבישטער האט געזאגט נחום ווייז אביסל השתדלות, ס'וועט דיך קאסטן אביסל, מ'וועט דיך באליידיגן, מ'וועט. יא, אבער דו מוזט ווייזן אז דו ווילסט, ווייל טאמער נישט, איך גיי נישט סתם אזוי געבן מתנות פאר גארנישט. עניוועי, סא יעצט איז נאך דא נאך איין וועג ארויס, אז טשארלס היינס זאל לויפן אויפן רעפאבליקען טיקעט, ווייל זיי זענען דאך ביידע געלאפן אויפן דעמעקרעט טיקעט, אבער טשארלס היינס האט יעצט געזאגט ער לויפט נישט מער, ער האט געזען ער איז ארומגעלאפן איבעראל, מען האט אים געכאפט אין פאולינג פלעצער וואס ער טאר ליגעל נישט זיין, די צייטונגען באשמוצן אים וואכן און חדשים, און ער האט צוטון מיט די עף בי איי. ס ס'איז לעבעדיג. עניוועי, ער האלט שוין נישט ביי גארנישט, ער איז שוין צו אלט, סעווענטי עיט יערס אולד. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען צו די רש"י. אילו היה סיחון, ווען ס'וואלט נאר געווען סיחון, דאס איז א מלך קשה און נישט קיין עם קשה, אדער עוג וואס איז אן עם קשה און נישט קיין מלך קשה, מען האט גענומען א די עי וואס ער זיצט שוין צוויי און צוואנציג יאר אין אפיס, דאס איז א מלך קשה, נו מען האט גענומען אן עם קשה, סאקמער. ס'איז צעלאזטע. פראים, שטעלן ארויס אין גאנץ בארא פארק פיקטשערס ווי איך שלאג מיך מיט אלע גדולי הדור, איך שלאג מיך מיט די גדולי הדור, איך שלאג מיך מיט די חזירים, ברוך מרדכי לעבאוויטש, נישט מיט, כ'האב מיך מיט קיין איין גדול הדור נישט געשלאגן, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, ווייל זיי האבן באקומען געלט האט ער עס אנגעהויבן באקומען, מ'האט זיי געסטראשעט, אבער איך האב מיך מיט איינעם געשלאגן? קיינמאל אין לעבן נישט, כ'האב געשריגן ס'מוז זיין סעיפטי, כ'האב געוואלט עטץ די רבנים זאלט עס טון, און דאס איז א עם קשה, און מ'האמיר געהאט א מלך קשה טשארלס היינס איז געווען א ראנינג. טווענטי טו יערס! און יעצט גייט ער ארויס בבזיונות! און נאך א זאך, אונז גייען מיר יעצט ארבעטן מען זאל אראפנעמען דעם נאמען פונעם בילדינג, טשארלס היינס בילדינג! ער טאר נישט בלייבן מיט אזא בילדינג! ער איז א פארברעכער! א מאס פארברעכער! סאו רבותי, האטס א פרייליכן יום טוב, בי העפי, און זאלטס וויסן איין זאך, יו וואנט טו קיעפ יור הענדס אין יור פאקעט, נישט ביי קיין קינדער, אז ס'גייט ענק קאסטן א פרייז, ער שרייט די גאנצע צייט איך בין. אגענסט פעדעפיילס, און איך וועל פראטעקטן קינדער האט יעצט געזאגט ביי זיין דרשה, ס'איז געווען יעצט אונז זעמיר געווען דא ווי זיין העדקוואדערס איז, האט ער געשריגן איך וועל מאכן זיכער אז יעדעס קינד וועט זיין פראטעקטעד, נישט מיט שיסן קינדער אין די גאס, מיט מאלעסטן קינדער אין די גאס, סאו רבותי ס'איז א נייע צייט, וויאזוי זאג איך אייביג, ס'א נו שעריף אין טאון, ס'וועט זיין גוט מערצעשעם נישט געזארגט, ער וועט געווינען.
מען האט שוין געציילט יעצט ס'איז צוועלף דרייסיג ביינאכט האט מען שוין געציילט מסתם אַכציק פראצענט פון די וואוטס און קען טאמפסאן איז מיט צען פראצענט אהעד. אין די זעלבע צייט וויל איך אויך דאנקען מיינס א גאר א נאנטן ידיד איך האב אים ליב אהבת נפש איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א אויכעט איינגעשטעלט ער איז א ווערי היי טאפ אפישעל און ער איז געווען דער וואס האט מיך אריינגענומען מיט צוויי הענט אין זיין שול דאווענען דארט ווי ער דאווענט. און ער האט מיר געזאגט נחום, טשארלס היינס גייט געווינען, טאמער טאמפסאן וועט לויפן עקסטער, און עיב דזשארדזש וועט לויפן עקסטער. און ער איז גערעכט געווען, ווייל ער האט פונקט געזאגט אזוי וועט זיין, ער וועט האבן פֿערציק און זיי וועלן האבן יעדער איינער דרײַסיק און דרײַסיק. און איך האב זיי דאס איבערגעגעבן, איך האב זיי געטראפן דעמאלטס אין פראנט פון טשארלס היינס אפיס, און מיר האבן געמאכט א פראטעסט, איך האב זיי געזאגט ליסן איף יו פוט יור סעלווס טאגעדער יור גאנא ווין, און וואס איז געשען? הה הה ברוך השם. יעצט לאמיך ענק אויסלערנען איין זאך סאטמער ענקער פראבלעם איז אז עטס גלייבטס נישט בכלל אז ס'איז דא א באשעפער, עטס גלייבטס עטס פיהרטס די וועלט. איך האב געזאגט איין זאך, עט טאמפסאן געווינען איז דאך זיכער גוט, עט ער חלילה פארלירן העל איך ענק זאגן א דרשה. ווען מ'האט געוואלט סעפערעיטן קענעדע, סעפערעטיסטן, א מעשה א בוידעם, איז געווען טרודאו געווען די פריים מיניסטער פון קענעדע, און ער איז געגאנגען דער טרודאו, און ער האט געזען די סעפערעטיסטן האבן פארלוירן מיט אכט פראצענט, נעקסטן טאג רופט ער זיי אראפ אויף אטאווא, דארט ווי די פארלעמענט איז, און ער זאגט איך וויל וויסן וואס עטס ווילטס לאמיר זיך פארגלייכן, שרייט אים יעדער אין פארלעמענט דו ביסט משוגע, זיי האבן דאך פארלוירן, וועיט א מינוט, זיי האבן פארלוירן מיט וויפיל פראצענט? צען פראצענט, וואס גייט זיין פיר יאר ארום, זיי מאכן די צען פראצענט, דעמאלטס עטס נישט האבן מיט וועם צו רעדן, און דאס איז די סאטמארע צעדרייטע אנאליסיס פון יעדע זאך, קודם פאנטש איך יעדן. איי קען זיין דו'סט יענעם ברויכן למשל משה טעראריסט משוגענער דער פרידמאן האט געשיקט יעצט זיין הויעכן זון זיי האבן זיך געלעקט צו עיב דזשארדזש די גאנצע צייט ווייל זיי האבן געוויסט טאמער געווינט עיב דזשארדזש צו בעסער געזאגט קען טאמפסאן דאס איז איין ארגענעזעישאן מוזן זיי האבן א וועג אמאל צוצוקומען צו עיב זיי האבן פארקויפט נוספעיפערס ער איז דער מאכער און איך האב זיי געזאגט דעמאלטס ליסען יו דיעל וויט דיס פיפל, טעיק מי אוט אוו יור דיקשענערי, זיי געזאגט ניין, כ'האב זיי געזאגט זיי זענען היפאקריטס, זיי קענען דערנעמען זאגן יא די בעסט וואוטן און אויסרופן אין שול מ'זאל נישט וואוטן, יו דאנט נאו דיס פיפל, דאס האט צו טון מיט די שמוציגסטע ארגסטע קלייענטעל וואס ס'איז דא אין ברוקלין, די סאטמארע חברה די ארגסטע וואס ס'איז דא, עניוועי איז ער געקומען דארטן. יעצט משה פרידמאן'ס זון איז געקומען דארטן ביי ווען ס'איז געווען יעצט די גרויסע מיטינג דארטן ווי זיינע העדקוואדערס איז באט עניוועי. איך האב געזאגט טאמער העט מען טשארלס היינס זעהן אז ס'איז דא קוים ביז יעצט האט ער דאך יעדן געלייגט אין תפיסה ווער ס'איז געלאפן קעגן אים ס'איז דאך נישט געווען ווער ס'זאל לויפן קעגן אים אז ער העט זעהן אז ס'איז שוין דא ווער ס'לויפט קעגן אים און ער זיך קען ציען לאמיר זאגן מיט צען פראצענט ווייניגער וואוטס ווי ער איז דאך ס'איז א געווינס נאר נאכדעם וועט ער דאך שוין סעווענטי עיט העט שוין מסתם נישט געווען געלאפן נאכדעם וואס איז נישט וויכטיג, אבער למעשה מען דארף אייביג זארגן אויף מארגן נישט אויף היינט, אזוי האט טרודאו אונז אויסגעלערנט, טרודאו געווען א פאליטישן ער האט געזאגט אז זיי זענען מיט צען פראצענט פארלוירן איז פשט ביז נעקסטע וואלן גייען מיר אונז פארלירן און האבן מיר נישט מיט וועם צו רעדן ווייל זיי נישט רעדן מיט אונז, זעלבע אויך מען כאפט אן מען זעהט ס'טוט זעצן זיך אראפ מיט יענעם פרעג נחום ראזענבערג וואס ווילסטו וועסט מיר נאכשרייען נחש וואס ביסטו גליקליך געווארן האסט ארויסגעשטעלט אין בארא פארק צעטלעך אז איך שלאג מיך מיט אלע רבנים און זיי וועגן אראפ יעצט ווי האלטן זיי יעצט? זאגט מיר איינער אז די מונקאטשער רב האט געשיקט זיינע תלמידים זאלן אראפרייסן אלע פיקטשערס, דו שקרן דו האסט געמאכט געלט און אלל אוו א סאדען זאל מען אראפרייסן די פיקטשערס פארוואס ווייל דו האסט געזען אז עס שטייט שוואך? א באנדע ציגאנערס, איך זאג ענק באמת איטס אנבעליוועבל אין וואסערא קאמיוניטי אונז לעבן, סאו האב איך געזאגט אזוי ממה נפשך איך גיי מיך אננעמען פארן אייבערשטנס קינדער, עט קען טאמפסאן געווינען? האבן מיר דאך געווינען עט ער פארלירן, עט מען כאטש זען אין די פאליטיקעל וועלט אז סאיז שוין דא ווער סלויפט קעגן היינס. און ס'איז נאר דא אפאר פראצענט מיט וואס דער נייער איז אונטערשטעליג. סא, דער אייבערשטער וויל דאך אדער אז מ'זאל אים ווייזן אביסל השתדלות. האט ער געזאגט עטס האטס גענוג געטון, מ'האט אים גענוג פארשעמט פאר גארנישט, און דא האט עטס, איך גיי טשענדזשן דעם גאנצן סיסטעם, א ניו שעריף אין טאון. כ'האב שוין אפגעקאלט הענא ווייט, כ'האב זי שוין מנחם אבל געווען, נישט איך האב געהייסן איינער זאל רופן. איך געדענק ווען מ'האט געגראבן אמאל טויטע אין ארץ ישראל, איך. איך ווייס שוין היינט נישט צו מ'האט געגראבן צו נישט, כ'האב ענק געזאגט די סיקריקים חברה קענען אנדרייען מ'גראבט אפילו מ'גראבט נישט. געדענק איך ס'איז געווען א גרויס אסיפה אין איינע פון די גרויסע האטעלן איך געדענק נישט ווי, צו איינע פון די זאלן איך געדענק נישט, כ'בין א יונגל דעמאלטס, איז גאנגען דער ברך משה און ער האט יעדן געהייסן זאל זיך אראפזעצן אויף דער ערד און יעדער האט מקבל אבילות געווען אז מ'גראבט טויטע. דעמאלטס האט דער קלויזנבורגער רב געזאגט אז ער קען די אלע משוגעים אראפלייגן אויף דער ערד, וועט ער זיין רבי, צו עטס ווילטס צו עטס ווילטס נישט. עניוועי. באט דעם האסטו אים אויך פארקויפט מ'גראבט טויטע באט קיינמאל האט זיך בה איך זאג אז ס'איז אן ארץ אוכלת יושביה ארץ ישראל נישט דא קיין טויטע איינער עסט אויף דעם אנדערן לעבעדיג כל פנים איז ע איך וויל סאטמאר זאל זיך מארגן אינדערפרי אראפזעצן יעדער איינער שבעה אין ביסמעדריש און קאנדאולענסן דעם שייגעץ דעם עוכר ישראל דעם לאו לייף. דער וואס האט אומגליקליך געמאכט אונזער קאמיוניטי, געלאזט ברוך מרדכי פינף צו צען טויזענט קינדער מאלעסטן, יחיאל בראנער אפאר טויזענט קינדער, און דאון דע ליין, און אזא חזיר ווי וועבערמאן, פוי דו גרויליגער הינט, נעמט א א אידיש מיידל עטליכע, נעבעך, זיי האבן אביסל פראבלעמען, אקעי זיי זענען טינעידזשערס, אלע טינעידזשערס האבן פראבלעמס, יונגלעך און מיידלעך, מיידלעך האבן מער פראבלעמס ווי יונגלעך, ווייל זייער הארמאונס הייבט זיך אן דעמאלטס צו דעוועלאפען, זיי באקומען דעמאלט זייער פיריעד, די וועסט, אלעס. און זענען זייער נישט, זענען, זענען נישט יציב, זענען נישט סעקיור, און זיי ווייסן נישט וואטס העפענינג, און די הארמאונס ארבעטן, סאו דארף מען זיי געבן אביסל חיזוק, יו העוו טו אנדערסטענד דעם, ס'דא קינדערלעך וואס זיי וואקסן אויף טינעידזשערס וואס שלאגן די עלטערן, עלטערן דארפן אבזארבן די פעטש, אלעס דארף מען אבזארבן, דעטס האו טינעידזשערס אר, איינער קריגט שווערער די פיריעד, איינער נישט אזוי שווער, בחורים וואקסן אויך אויף, ס'טוישט זיך דעמאלטס זייערע הארמאונס אויך, דעמאלטס באקומען זיי די זרע, דאס וואקסט און דאס וואקסט. איטס א טשעינדזש אן ענטייער טשעינדזש אוו די באדי און מען דארף וויסן וויאזוי צו ארבעטן מיט זיי, נעמט מען אזא חזיר אזא אויסגעפליקטן שייגעץ וואס האט אנגעמאכט צען קינדער אין די שטאט און ער האט א אידישע טאכטער און ער גייט מעיין זיין די מיידלעך און ער גייט זי אנשוואנגערן און ער גייט צו וואוינען מיט זיי און נאכדעם אז דאס מיידל איז אויסגעגאנגען זי האט געוואלט חתונה האבן מיט א בחור גייט ער נאך אונטערשטעלן ווידיאו ווי זי גייט אויס מיט אים און מען זאגט דעם טאטן דיין טאכטער האט אונטערגעברענגט ווילימסבורג, וואט א שעים וואס דא איז פארגעגאנגען, און מיר האט געזאגט יוסף דוד קרויס קוואוט אנקוואוט, נחום טשעפע זיך נישט מיט אונז, טשארלס היינס איז אויף אונזער פעיראל, ווייל אבוויעסלי קענסטו אים ווייטער האלטן אויף די פעיראל יעצט, ווייל טאמפסאן גייט נישט נעמען דיין געלט, פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען, און דאס איז וואס דא איז געשען, סאו טשארלס היינס האט געמאכט א חכמה, ער האט אלע קעיסעס ארויסגעשטופט, אויף נאך די פריימעריס אויף נאוועמבער. אויף נאכדעם ווען ער וועט ווערן עלעקטעד. דערווייל האט ער אפילו די פריימעריס נישט געמאכט. כ'וועל מסביר זיין אמאל וויאזוי ס'ארבעט. ס'איז דא א די דעמעקרעט ריפאבליק. דא אין ניו יארק קען קיין, און ברוקלין זיכער נישט, קען קיין ריפאבליקען נישט געווינען. נאר דעמעקרעטס.
איז במילא לויפן זיי אלע אויף א דעמעקרעט טיקעט. סאו יעצט אז ער האט געווינען די פריימעריס, טאמפסאן, איז טשארלס היינס אויסגעשפילט. ער קען לויפן אויף א ריפאבליקען טיקעט אבער אזא משוגענער העט ער נישט זיין. נישט אויסגעבן נאך אפאר הונדערט טויזנט דאלער צו לויפן און ער העט לויפן אלס ריפאבליקען. ער דארף קודם טרעפן דעם ריפאבליקען וואס וועט וועלן פאר אים, סאו בקיצור דאס גייט זיין א נייע די עי, דערס א ניו שעריף אין טאון, און שטעלטס אויס יעצט נאכאמאל צעטלעך אזוי ווי יענער נאך די חתונה צוריק געצויגן דעם רינגל פון די ווייב, מ'דרייט עס אויף ריווערס, שטעלטס אויס די אלע פלאקאטן נחש די אלע אנדערע סלענגס, מאכטס עס יעצט פארקערט, אבער איין זאך זאלט עטס ענק אויסלערנען, סטיקס ענד סטאונס קען ברעיק מיי באונס, באט נעימס וויל נעווער הארם מי, מיט דעם וועט עטס קיין מלחמה נישט געווינען, עטס וועטס אנקומען מיט אלע ענקער רעליגיונות מיט אלע זאכן, היינט טרעפט מיך דער משוגענער עלפערט אין פראנט פון סאטמאר אין קליימער, דאס איז די גרעסטע בתי זונה די גרעסטע האוער האוז וואס איז נאך געבליבן אין שטאט, בקיצור פרעג איך אים נאכאמאל איך פארשטיי נישט, גענומען אזא צדיק ווי נחמיה וועבערמאן וואס האט אזויפיל הונדערטער מיידלעך געהיילט, איז געקומען עפעס א שיקסע און זי האט אים אריינגעווארפן אין דזשעיל און יעדער זיצט רואיג, איטס אנבעליוועבל! הייבט ער אן צו שרייען, יא די די האסט די די ער הייבט מיר אן אויסצורעכענען נייע עבירות וואס כ'האב נאכנישט געוויסט, זאג איך אים ניין ניין ניין ניין וועיט וועיט לעטס סטיק טו די אישו, וואס איז מיט די שיקסעס וואס איך האב אין אין אוקריינע, האסט פארגעסן? גיי מיר דאך אויף אן אנדערע ליניע, א יענץ האט מיר שוין מברר געווען אז ס'איז נישט אמת, ס'הייסט אה יעצט האט שוין געטראפן נייע עבירות. זאל איך דיר זאגן די גרעסטע עבירה, איך דאווען נישט מיט מנין יארן לאנג, שוין זיבן יאר וואס איך זעה נישט קיין שול, ווייל דו מיט דעם הייזעריגן ענדזל שטערן, די ענדזל שטערן, דעם הייזעריגן שטערן זון, האט מיך ארויסגעווארפן, דארפסטו גיין זוכן נייע עבירות, איך קען, איך האב נישט קיין מנין וואו צו דאווענען, איך האב נישט וואו צו הערן תקיעת שופר, איך האב גארנישט, איך בין אייסעלעיטעד פון אידישקייט, סא וואס מיינט די די דיי, ער זוכט שוין נייע עבירות, איך וויל נאר דיר זאגן, וואס איך האב געטון בין איך ריספאנסעבל, וואס עטץ האטס געטון איז ענקער אישוס. עטץ לאטס נחמיה'ן אזא צדיק זיצן אין א תפיסה און שמאכטן ער וועט זיך נאך נעמען דאס לעבן ס'האט זיך יעצט אויך איינער גענומען דאס לעבן עס זאל קומען א לייף לאנג פריזן האט ער זיך געהאנגן ער האט זיך גענומען דאס לעבן זאג איך פאר דעם עלפערט ליסן הער אויף צו זוכן וואס איך האב געטוהן דו זאלסט הער זוכן וואס עטץ האטס געטוהן עטץ לאטס א מענטש יעצט פייגערן אין תפיסה. טשארלס היינס איז שוין נישט דא, עיב טאמפסאן גייט אים נישט געבן קיין דיעל, סא וואס גייט יעצט זיין? און איך האף אז עיב טאמפסאן וועט אריינרוקן ברוך מרדכי'ן צוריק דארט ווי ער באלאנגט אויך, ווייל די עף בי איי איז דא פארמישט, דאס איז דאס איז נישט קיין, איך האלט אז די עף בי איי האט געסטאלט די אלע קעיסעס, אז זיי האבן געקענט נישט שטיין ער זאל פארלירן, און יעצט גייען זיי אים אהער נעמען, ווייל צו נעמען א מענטש וואס מען האט אים געוואוט, אריינגעוואוט, איז זייער שווער אים אראפ צו נעמען. זיי ווילן נישט אנהייבן מיט אזאלעכע זאכן באט עניוועי. סא עלפערט גיי זיי גבאי אין בית מדרש פאר אפאר טאלער און זעה ווייטער אז סזאל אנהאלטן דיין האוער האוז, מאך זיכער סאיז נישט אריינגעלייגט ווידיאו, מאך זיכער אז מקען מטמא זיין א בחור, נאך מעריב האט מען מטמא געווען א בחור דעם זומער, איינער האט אים צוגעבינדן די הענט אין די בעק און האט אים געעפנט דעם זיפער אין פראנט פון יעדן בריש גלי, נאר קיינער איז נישט געווען דעמאלטס אין בית מדרש. און דער וואס וואוינט קעגן איבער דער וואס האט א שניידעריי פעקטארי איך דענק נישט וויאזוי ער הייסט איז אדורך געגאנגען ער האט עס געזען ער האט געמיינט דער שלאק טרעפט אים און עלפערט זאגט ניין נחום ראזענבערג גייסט אריינלייגן ווידעא מיט נישט אריינלייגן עלפערט נחום ראזענבערג זאג ווער זכה לוי אישקע מישקעוויטש גיי טוה דאס אויכעט אין בית מדרש לאזט דאך עס יעדן טוהן און נחום ראזענבערג זאגט לא תנאף גיי זיך אפ פון אשת איש אויכעט דאס איז וואס איז געווארן פון סאטמאר היינט סאו יעצט וויל איך ענק זאגן סאטמאר דרייטס איבער דאס בלעטל, עטס זענטס גארנישט, עטס האטס נישט מער קיין וואוט, עטס האטס נישט קיין בלאק וואוט, עטס האטס גארנישט, אונז האמיר א באשעפער, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, עטס זענטס לוזערס, לוזערס, לוזערס, און יו גאטע סטארט סטרעיטענינג אפ. אקעי, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי, מארגן וועט נאך קומען א דרשה, נאך קומען מסתם צוויי דרשות, איינס וואס גייט פאר אין די גאס, כ'האב געכאפט יעצט א גאנצע שומר שבת ארגענעזעישן וואס זיי פארקויפן דראגס. אז נחום ראזנבערג האט געזאגט דראגס האט מען געזאגט הע דער משוגענער נישט דא קיין דראגס. פינף היימישע חברה שומרי שבת האבן זיי זיך געלאזט אז מען זאל קאלן און מען זאל קומען נעמען דראגס מ'האט איינגעזעצט נאך זיין א גאנצע אריכות וואס ס'גייט פאר און ס'וועט נאך אויך קומען א ווארעמע דרשה ווי מען גרייט זיך צו צום יום הדין רבותי אונז דארף מען בעטן ביים אייבערשטן אז ער זאל אונז געבן א גוט געבענטשט יאר. נאך זיין א ווארעמע דרשה מערצעשעם מארגן כ'האף מיטוואך. זייטס אלע געזונט האטס אלע א גוטע נאכט.